זאגט די הייליגע גמרא האלט מען דף נ"ד עמוד ב' ביי די ווערטער אבני אלגביש בערך זיבן אכט שורות פון אויבן איז די גמרא האלט אינמיטן אויסרעכענען פארשידענע פלעצער וואס אויב א מענטש גייט דארט איז עס א מקום שנעשו בו ניסים לישראל און ער דארף מאכן די ברכה, די ערשטע ברכה וואס האבן מיר געהאט אין די משנה פון ברוך שעשה ניסים לאבותינו, און עס האבן מיר גערעדט נעכטן פון די ים סוף די ירדן ווי אידן זענען אדורך, נאכדעם האבן מיר געהאט א ברייתא וואס האט גערעדט פון אבני אלגביש, און די גמרא גייט זיך יעצט שטעלן וואס איז די אבני אלגביש,

לופטן ווארטן פאר א פאסיגע געלעגנהייט ווען זיי וועלן קענען אראפקומען ירדו על גב איש, ווען זענען די זעלבע שטיינער נאכאמאל אראפגעקומען זה יהושע, דכתיב קח לך את יהושע בן נון איש אשר רוח בו, זעט מען אז אויך יהושע ווערט אנגערופן איש. כתיב, שטייט א פסוק ויהי בנוסם מפני בני ישראל הם במורד בית חורון, די נידריגע פלאץ פון בית חורון, וה' השליך עליהם אבנים גדולות מן השמים, עד עזקה און די פסוק ענדיגט צו וימותו רבים אשר מתו באבני הברד מאשר הרגו בני ישראל בחרב, א פסוק אין יהושע ווי אין יהושע'ס מלחמה איז צוגעקומען שטיינער צו הילף, עס איז נישט קלאר וואס יעצט ווען איך זאג דיר אז. איינער זעהט דעם מקום שנעשו בו ניסים לישראל פון וואס רעדט מען? מ'רעדט פון די שטיינער? אדער מ'רעדט פון די פלאץ פון דעם בית חורן? איך מיין אז די אז די אז די פשט איז די בית חורן גיין טרעפן דעם בורד בורד איז צוזאמענגעשטעלט פון אש און מים איך ווייס נישט צו דאס איז א זאך וואס לעסט, אבער א מענטש קומט אן צו די פלאץ וואו עס איז געשען די נס פון יהושע וואס דארט איז געפאלן דעם בורד דארף ער מאכן די ברכה פון שעשה ניסים. איז געשטאנען ווייטער אין די ברייתא, אבן שביקש עוג מלך הבשן לזרוק על ישראל, ס'דא אז א מענטש זעט די שטיין וואס עוג מלך הבשן האט געוואלט ווארפן אויף כלל ישראל, דארף ער מאכן די ברכה. איז די גמרא זאגט, כ'האב נישט קיין פסוק, אבער גמרא גמירי לה, אונז האמיר א קבלה אז די מעשה איז געווען אזוי, אמר, האט עוג מלך הבשן געזאגט, מחנה ישראל כמה הוה, ווי גרויס איז די גאנצע מחנה ישראל? תלתא פרסי, ס'איז גרויס דריי דריי פרסה, איזיל ואיעקר טורא בר תלתא פרסי, כ'וועל אויסרייסן א בארג וואס איז גרויס דריי פרסה, ואישדי עלייהו, איך וועל עס ווארפן אויף כלל ישראל, ואיקטלינהו, איך וועל זיי הרג'נען, אזוי וועל איך פטור ווערן פון גאנץ כלל ישראל אויף איינמאל. אזל איז ער געגאנגען עקר טורא האט ער אויסגעריסן א בארג בר תלתא פרסי, ואייתי על רישיה, האט עס ארויפגעלייגט אויף זיין קאפ, איז ואייתי קודשא בריך הוא, עליה קמצי, און דער אייבערשטער האט געלייגט דארטן רש"י טייטשט חגבים, אנטשולדיגטס רש"י טייטשט נמלים, עס מיינט מוראשקעס, אנדערע טייטשן חגבים, איז ס'האט זיך דארט געמאכט, די מוראשקעס האבן ונקבוה, זיי האבן געלעכערט דעם בארג, ונחית בצואריה, ס'איז אריינגעפאלן אין זיין האלז, איז יעצט איז געזיצן אויף זיין האלז, הוה בעי למשפלה, האט עוג מלך הבשן געוואלט אויפהייבן דעם בארג, און.

סאו שטייט ער דא עוג מלך הבשן מיט א בארג וואס איז נישט אהער און נישט אהין ווייל די ציינער האלט עס שטעקן אויף זיין האלז. פארציילט די גמרא ווייטער משה כמה הוה ווי הויך איז משה רבינו געווען עשר אמות צען אמות שקל נרגא האט ער גענומען א שטעקן בר עשר אמין וואס איז אויך געווען הויך צען אמן שוור עשר אמין און געגעבן א טאנץ צען אמות הויך, האלט מען שוין ביי דרייסיג אמות, און מחייה בקרסוליה, איז ער אנגעקומען צו די קנעכל פון עוג מלך הבשן וקטליה, און אזוי האט ער אים געהארגעט, ס'איז דא וואס זאגן אז די ביים קנעכל האט ער אים נאר געקענט געבן א קלאפ, פון דעם וואס ער האט אים געגעבן א קלאפ איז ער געפאלן, און אזוי איז עוג מלך הבשן געשטארבן. איז די מהרש"א ברענגט פון די הייליגע רשב"א אז די גאנצע גמרא קען מען נישט מסביר זיין כפשוטו, איז כ'האב נישט יעצט נאכגעקוקט באט פארשידענע זאכן פון די גמרא זעהט אויס אביסל חוץ לדרך הטבע, ארויסרייסן א בארג פון דריי פרסה, א מענטש זאל זיין הויך צען אמות וכו' וכו' וכו', און ער ברענגט פון די רשב"א א ביאור על פי סוד וויאזוי מען דארף מסביר זיין די גמרא, און די מהרש"א טרעפט מען אויף אסאך פלעצער וואס איז מסביר גמרות אויף אזא וועג אז ס'איז בדרך משל, און די גמרא בכלל. איז דא אסאך וואס זענען עס טאקע יא מסביר על פי פשוטו און אנדערע זענען עס מסביר על פי סוד. זאגט די הייליגע גמרא ווייטער. ואבן שישב עליה משה וואס דער שטיין וואס משה רבינו איז געזיצן האבן מיר געלערנט פאריגע וואך אין די סדרה דכתיב וידי משה כבדים משה ביי די מעשה ביי די מלחמת עמלק ויקחו אבן האט גענומען א שטיין וישימו תחתיו וישב עליה און איז געזיצן אויף דעם שטיין איז אז א מענטש זעט דעם שטיין דארף ער דארף ער מאכן די ברכה, מיך איז עס אביסל אינטערעסאנט ווייל למעשה גייט מען דא צוריק צו זאכן וואס איז זייער זייער לאנג, זייער זייער אלט, אלטע ניסים און כ'ווייס נישט צו מ'קען טרעפן די זאכן, איך פארשטיי די ברייתא איז בדרך משל אז זאכן וואס האט צוזאמגענומען גאנץ כלל ישראל אין א נס, אזוי ווי די זאכן מיינט נישט ממש אז א מענטש טרעפט עס, כ'מיין בדרך משל זאלסטו פארשטיין די הלכה אז אזא סארט זאך. פאסט זיך צו מאכן די ברכה. גייען מיר ווייטער. ואשתו של לוט, וואס די מעשה מיט לוט? שנאמר שטייט א פסוק ותבט אשתו מאחריו, זי האט געקוקט צוריק צוועגס ותהי נציב מלח, זי איז פארוואנדלט געווארן אין זאלץ. חומת יריחו שנבלעה, עס איז געשטאנען אין די ברייתא אז איינער זעט די חומה, די מויערן פון יריחו וואס האט איינגעזינקען, דכתיב שטייט א פסוק ותפל החומה תחתיה אז די מויער איז איינגעפאלן, פרעגט יעצט די גמרא בשלמא כולהו ניסא אלע זאכן וואס האסט אויסגערעכנט פאסט, זיך די ברכה פון ברוך שעשה ניסים לאבותינו, פארוואס? ווייל דו רעדסט טאקע פון ניסים, אבער אלא אשתו של לוט פורענותא היא, מען רעדט דאך דא פון א צרה, מען רעדט דאך דא פון א שטראף, אז לוט'ס ווייב איז געשטראפט געווארן אז זי איז געשטארבן אויפן פלאץ. מילא וואס איז פשט אז דו זאגסט מיר אז מען מאכט דערויף די ברכה פון שעשה ניסים? ענטפערט די גמרא ביסט גערעכט, דאמר ברוך דיין האמת אז ווען מען רעדט פון די ברכה פון אויף לוט'ס ווייב דארף מען טאקע מאכן א ברוך דיין האמת, זאגט די גמרא והא הודאה ושבח קתני, די ברייתא זאגט דאך קלאר אז מען דארף געבן הודאה ושבח. איז תנא האבן מיר געלערנט אין א ברייתא על לוט ועל אשתו מברכין שתיים ביידע זענען אמת על אשתו אומר ברוך דיין האמת ועל לוט אומר ברוך זוכר את הצדיקים ווייל לוט איז ניצול געווארן בזכות פון אברהם אבינו איז ווי די מפרשים זענען מסביר אוודאי זעהט מען נישט לוט ס'נישט דא וואו צו זעהן לוט אבער ווען א מענטש זעהט זעהט די נציב מלח פון לוט'ס ווייב דערמאנט ער זיך צוויי זאכן ער דערמאנט זיך אין די חלק הפורעניות פון ברוך דיין האמת מאכט ער אויף דעם די ברכה פון ברוך דיין האמת און צוויי ער זעהט אויך דא די געשיכטע אז לוט איז יא ניצול געווארן, מאכט ער די ברכה פון ברוך זוכר את הצדיקים און דאס איז דער שבח והודאה וואס ווערט דערמאנט אין די ברייתא. זאגט די גמרא, אמר רבי יוחנן, אפילו בשעת כעסו של הקדוש ברוך הוא זוכר את הצדיקים, אפילו אין א צייט וואס איז דא א חרון אף, געדענקט דעם אייבערשטן די זכות הצדיקים און פארקערט, די אייבערשטער באנוצט זיך מיט די זכות הצדיקים צו ממתיק זיין דעם כעס שנאמר, אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק, ויהי בשחת, אלקים, את ערי הכיכר, דער אייבערשטער האט דארטן פארלענדט סדום, ויזכור אלקים את אברהם, און דער אייבערשטער האט געדענקט אברהם דעם צדיק, וישלח את לוט מתוך ההפיכה, בהפוך את הערים אשר ישב בהן לוט, אז לוט איז געראטעוועט געווארן אין א צייט פון כעס, בזכות פון אברהם אבינו. איז געשטאנען ווייטער אין די ברייתא וחומת יריחו שנבלעה, אונז האבן שוין אפילו געהאט א פסוק פון פון ותפול החומה תחתיה וואס פארציילט די מעשה פון די חומות פון יריחו וואס זענען איינגעזינקן, פרעגט די גמרא וחומת יריחו נבלעה, זענען זיי דען איינגעזינקן והא נפלה, ס'איז דאך איינגעפאלן, שנאמר שטייט אין פסוק ויהי כשמוע העם. את קול השופר ויריעו העם תרועה גדולה ותפול החומה תחתיה, און כ'בין נישט קלאר באט ס'קען זיין אז די קשיא פון די גמרא איז אויף א איינגעזינקענע זאך קענסטו עס גיין זוכן באט א איינגעפאלענע מויער כ'ווייס נישט צו ס'איז דא וואס צו זוכן ס'איז א זאך וואס צופאלט און פערטיג. ענטפערט די גמרא א זייער אינטערעסאנטע תירוץ אז כיון דפותיה ורומה כי הדדי נינהו אז די מויער איז געווען דיזיינט ווי א קאצקע צוקער וואס די הייעך און די ברייט איז געווען די זעלבע גרויס, מילא אזא זאך איז נישט שייך איינצופאלן, וואס זאגסטו מיר ס'פאלט איין אז ס'קוילערט זיך אויף אראפ? ווען א קאצקע צוקער קוילערט זיך בלייבט עס נאך אלץ אין די זעלבע פאזישאן ווייל ס'איז די זעלבע סייז, איז מילא אין אזא פאל משום הכי אבלעה בלועי, מילא די איינציגסטע וועג וויאזוי אזא זאך קען איינפאלן איז ווען ס'זינקט טאקע איין און כ'בלייב אן א מויל. מילא פשט פונעם פסוק פון ותפול החומה תחתיה מיינט אז ס'האט איינגעזינקן. אמר רב יהודה אמר רב, דא קומען מיר יעצט צו די הלכה פון גומל בענטשן, ארבעה צריכין להודות, פיר מענטשן דארפן בענטשן גומל, איז ווער זענען די פיר? יורדי הים, די וואס פארן מיט שיפן אדער עראפלאנען איבערן ים, הולכי מדברות, און מי שהיה חולה ונתרפא, מי שהיה חבוש, בבית האסורים ויצא, א מענטש וואס איז געווען קראנק און איז אויסגעהיילט געווארן, און תוס' זאגט שוין אז ס'מיינט נישט איינער וואס האט בויך וויי אדער חש בראשו, נאר וואס דען ווען ער איז ממש נפל למטה, ווען א מענטש ווערט ממש קראנק, כ'ווייס א מענטש האט היינט די פלו, אפשר דארף ער גומל בענטשן, ס'איז נפל למטה, פלו קען זיין זייער שטארק. יעצט אזוי זעט אויס פון תוספות, על כל פנים ס'דארף זיין א געוויסע שטארקע חולי און דעמאלטס דארף מען בענטשן גומל, ומי שהיה חבוש בבית האסורים ויצא. איז תוספות שטעלט זיך אז די סדר הדברים דא איז נישט ווי די פסוקים, די גמרא גייט יעצט ברענגן די פסוקים באט אונז האמיר דא אן אנדערע סדר. איז וואס איז תוספות'ס תירוץ? תוספות כ'מיין אז תוספות ענטפערט אז די פסוק גייט לויט דאס וואס איז מער געפארפול, און אונז גייען מיר לויט דער וואס מאכט זיך מער, איז גיין אין ים איז געווען אזוי ווי יעדעס מאל א מענטש האט געדארפט פארן פון איין פלאץ צום צווייטן איז ער געגאנגען אין ים אדער אין מדבר, חולה איז די דריטע, תפיסה איז די לעצטע. על כל פנים, גייט יעצט די גמרא דרש'נען פסוקים מנלן, גייען מיר דא אויסרעכענען בעיסיקלי די גאנצע קאפיטל פון הודו וואס אונז זאגן מיר פרייטאג. צו נאכטס מנלן ווי ווייס איך אז מ'דארף בענטשן גומל יורדי הים מנלן דכתיב יורדי הים באניות די וואס גייען אין ים מיט שיפן המה ראו מעשי השם ויאמר ויעמד רוח סערה יעלו שמים ירדו תהומות ואומר יחוגו וינועו כשכור די שיף ווארפט זיך ווי א שיכור ואומר ויצעקו אל השם בצר להם וממצוקותיהם יוציאם מען האט געשריבן מען האט געשריגן צום אייבערשטן אז דער אייבערשטער זאל אונז ארויסנעמען פון די צרה ואומר די פסוק זאגט ווייטער יקם סערה לדממה אז די שטורם ווינט האט זיך אפגעשטעלט ואומר ווי כי ישתוקו מ'האט זיך געפרייט אז די וואסער האבן זיך איינגעשטעלט, ואומר די פסוק פירט אויס, יודו להשם חסדו, ונפלאותיו לבני אדם, פון דעם לערן איך ארויס די חיוב הודאה אז מען דארף דאנקן דעם אייבערשטן, האמיר איינמאל יודו להשם, וואס גייט ארויף אויף יורדי הים, הולכי מדברות מנלן, דכתיב תעו במדבר בישימון דרך עיר מושב לא מצאו, מען האט געבלאנדזשעט אין מדבר מען האט נישט געטראפן קיין באוואוינטע שטאט, ויצעקו אל השם, מען האט געשריגן צום אייבערשטן וידריכם בדרך ישרה, די אייבערשטער געפירט אויפן ריכטיגן וועג, איז יודו להשם חסדו,

ס'איז געקומען א מורא'דיגע הכנעה פון דעם וואס מ'איז געזיצן אין תפיסה, ואומר ויזעקו אל השם בצר להם, ואומר יוציאם מחושך וצלמות, אז דער אייבערשטער ארויסגענומען פון תפיסה, און וואס שטייט ווייטער, ואומר יודו להשם חסדו, האלט מען ביי די פערדע יודו להשם, אלעס ווערט מרומז אין די זעלבע קאפיטל. מאי מברך, פרעגט יעצט די גמרא, וואס איז די נוסח הברכה וואס מ'דארף מאכן ווען א מענטש בענטשט גומל? אמר רב יהודה ברוך גומל. חסדים טובים, און די ראשונים זאגן שוין אונזער נוסח פון ברוך אתה השם הגומל לחייבים טובות שגמלני כל טוב שטייט שוין אין רי"ף און אנדערע ראשונים וואס ברענגען קלאר אונזער נוסח. אביי אמר, דא קומט יעצט אינטערעסאנטע הלכות, איז קודם זאגט אביי, אמר אביי וצריך לאודויי קמי עשרה, אז מען דארף האבן מנין, די תוס' זאגט אז דאס וואס אונז טומיר איז מחמת מנהג. אז וואס? אז ונהגו העולם לברך אחר שקורא בתורה, אבער מעיקר הדין דארף עס פשוט זיין מיטן מנין, אזוי ווי א מענטש אמאל פארפאסט ברכו ביי מעריב זאגט ער ברכו את השם המבורך, ווילאנג ער האט מנין קען ער זאגן ברכו את השם המבורך, אזוי אויך דארף אויסזען מעיקר הדין די הגומל חסדים טובים, וועמיר שוין זען ווייטער, דכתיב וירוממוהו בקהל עם, אין די זעלבע קאפיטל שטייט בקהל עם, און קהל גייט אלץ ארויף אויף א. אויף א עדה פון עשרה. מר זוטרא אמר, און מר זוטרא לייגט צו א אינטערעסאנטע הלכה ותרי מינייהו רבנן, אז צוויי פון די צען דארף זיין דארף זיין תלמידי חכמים, שנאמר ובמושב זקנים יהללוהו, און זקנים מיינט אלץ א זקן שקנה חכמה, און זקנים מיינט דאך א רבים, מיעוט רבים איז צוויי, מילא דארף איך האבן כאטשיג צוויי פון דעם מנין וואס זאל זיין תלמידי חכמים. פרעגט די גמרא מתקיף לה רב אשי ואימא כולהו רבנן, אפשר דארף שטייט דאך ובמושב זקנים יהללוהו, אפשר די גאנצע מנין דארף זיין תלמידי חכמים? ענפערט ער מי כתיב בקהל זקנים, שטייט דען בקהל זקנים? שטייט בקהל עם כתיב, מילא איז די פאלק דער ציבור קען זיין א געווענליכער ציבור, נאר וואס דען זאלסט אויך האבן דא צוויי תלמידי חכמים, אין די צען זאל זיין צוויי תלמידי חכמים, פרעגט די גמרא ואימא בי עשרה שאר עמא ותרי רבנן, אז אפשר דארף מען האבן צען מיט נאך צוויי, ווער זאגט דיך אז די צוויי תלמידי חכמים קען זיין אין די צען, אפשר דארף איך דא האבן צוועלף מענטשן, צען סתם מענטשן, צען די בקהל עם. און נאך צוויי אלס די מושב זקנים, נאך צוויי זאלן זיין תלמידי חכמים, קשיא די גמרא בלייבט א קשיא, להלכה ווערט גע'פסק'נט אז לכתחילה זאל טאקע זיין לכתחילה זאל זיין צוויי תלמידי חכמים אין די צען, אזוי ווי די מימרא פון מר זוטרא, אבער דיעבד זאל מען זיך נישט צוריק האלטן פון מאכן א ברכה אפילו עס איז נישט דא קיין תלמידי חכמים צווישן דעם ציבור, אז עס איז דא צען אידן קען מען מאכן די ברכה פון הגומל. פארציילט די גמרא א מעשה, רב יהודה חלש ואתפח, רב יהודה איז קראנק געווארן ואתפח און איז געווארן אויסגעהיילט, על לגביה רב חנא בגדתאה ורבנן, איז רב חנא בגדתאה אים געגאנגען באזוכן צוזאמען מיט תלמידי חכמים, אמרי ליה, זיי האבן געזאגט צו אים בריך רחמנא דיהבך ניהלן, געבענטשט איז דער אייבערשטער וואס האט דיך געגעבן פאר אונז, ולא יהבך לעפרא און ער האט דיך נישט געגעבן צו דער ערד. אז דו ביסט נישט געשטארבן אמר להו האט דער חולה רב יהודה געענטפערט פטרתון יתי מלאודויי האסט מיך געפטר'ט יעצט מיט די ברכה פון דארפן גיין גומל בענטשן פרעגט די גמרא והאמר אביי בעי אודויי באפי עשרה מען דארף דאך האבן מנין ענטפערט די גמרא דהוו בי עשרה איך האב דיך דאך פארציילט רב חנא איז נישט געגאנגען אליין. ער איז געגאנגען מיט א ציבור, איז דהוו בי עשרה דארטן איז געווען צען מענטשן, פרעגט די גמרא והא איהו לא קא מודה, ער איז דאך נישט געווען דער וואס האט געמאכט די ברכה, זאגט די גמרא לא צריך דעני בתרייהו אמן, אז ער האט געענטפערט אמן, איינמאל א מענטש ענטפערט אמן אויף א ברכה איז ער יוצא מיט דעם שומע כעונה, תוספות פרעגט ווייל למעשה האט ער האט ער געזאגט בריך רחמנא אבער ער האט נישט געזאגט השם אלוקינו מלך העולם, אונז האבן געהאט אויבן א הלכה אז א ברכה וואס מען זאגט נישט השם אלוקינו מלך העולם, השם אלקינו האב איך, ואפשר רחמנא איז אזוי ווי השם אלקינו כ'האב נישט, מלך העולם האב איך נישט. תוספות ענטפערט זייער א אינטערעסאנטע תירוץ, אז די מאן דאמר דא איז געווען רב יהודה, און רב יהודה איז א תלמיד פון רב, און רב דינגט זיך, רב זאגט אז הזכרת השם איז גענוג, און ס'דארף נישט זיין די הזכרה אויף מלכות, אנדערע ראשונים לערנען אז ניין, מ'דארף טאקע זאגן אז די ברכה איז געווען דא, בריך רחמנא מלכא דעלמא, און מ'דארף טאקע צולייגן ווערטער. אז ס'האט יא געזאגט א אויסגעהאלטענע ברכה. זאגט די הייליגע גמרא ווייטער, אמר רב יהודה, שלשה צריכין שימור, ס'איז דא דריי מענטשן וואס מ'דארף זיי היטן, און רש"י זאגט מן המזיקין, ווייל די מזיקין זענען זיך מתגרה אין זיי, ואלו הן חולה, פשט אז א מענטש וואס איז ריע מזליה, ער איז יעצט אין א וואלנערעבל סטעיט, דארף. מען אים אפהיטן חתן וכלה וואס איז דא א געוויסע קנאה אזוי זאגט רש"י וואס די מזיקין זענען זיי מקנא ממילא וועגן דעם אזוי איז טאקע די הלכה אז מ'לאזט נישט קיין חתן וכלה אליין במתניתא תנא חולה חיה אויך א קימפעטארין וואס אויך אפגעשוואכט חתן כלה ויש אומרים אף אבל אז א אבל זאל מען נישט לאזן אליין ויש אומרים אף תלמידי חכמים בלילה פשט איז די אלע וואס אונז האבן יעצט געזאגט. איז סיי ביום און סיי בלילה, ווען מ'רעדט פון א תלמיד חכם איז דאס נאר ביינאכט און ווייטער ווייל די חיצונים די מזיקים זענען זיך מתגרה אין א תלמיד חכם ווי העכער די קדושה אלץ מער זוכט זיך די שטן צו פארלייגן. ואמר רב יהודה שלושה דברים, ס'דא דריי זאכן המאריך בהן, איינער וואס פארלענגערט זיך אין זיי איז מאריכין ימיו ושנותיו של אדם, גייט מען אים געבן אריכות ימים, איינס איז המאריך בתפלתו, א מענטש וואס דאווענט לאנג, והמאריך על שלחנו, א מענטש פירט לאנגע סעודות, איז ווי די גמרא גייט זאגן שמתוך כך עניים באים ומתפרנסין, טייטשט רש"י, אז א מענטש פירט א לאנגע סעודה איז דא גענוג צייט אז א עני זאל קומען און א עני האט זיך צו זעצן, ממילא די זכות הצדקה עט אים ברענגן אריכות ימים, והמאריך בבית הכסא, איז זאגט רש י רפואה לו, א מענטש רייניגט זיך גוט איז עס א שטארקע רפואה. פרעגט די גמרא והמאריך בתפילתו מעליותא היא, איז דען א מעלה ווען א מענטש דאווענט לאנג, און די גמרא ברענגט א גמרא וואס מ'האט שוין געהאט אויבן, אמר ר' חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, כל המאריך בתפילתו ומעיין בה, אז א מענטש דאווענט לאנג און מעיין בה און ער קוועטשט אריין דערין, און ווי רש י זאגט אומר בליבו שתיעשה בקשתו לפי שהתפלל בכוונה, ער האלט אז. ס'קומט זיך אים, סוף בא לידי כאב לב, קומט ער צו הארץ וויי, שנאמר תוחלת ממושכה, א לאנגע געבעט, מחלה לב ברענגט, א לאנגע האפענונג ברענגט הארץ וויי, ואמר רבי יצחק שלשה דברים מזכירין עוונותיו של אדם, ס'דא דריי זאכן וואס מאכט אז מען זאל נאכקוקן א מענטש אויבן אין הימל צו ער איז ראוי, ואלו הן קיר נטוי, א מענטש דרייט זיך לעבן א איינגעבויגענע וואנט, ער לאזט זיך אריין אין א מקום סכנה, טשעקט מען אים נאך, וואס ביסטו אזוי בטוח אין דיינע זכותים אז דו ערלויבסט. זיך, איז ביסט טאקע ביסטו טאקע אזוי אויסגעהאלטן ועיון תפילה, ווען א מענטש דאווענט מיט א עיון תפילה מיט א אויף א פארנעם אז ער האלט אז ס'קומט זיך אים, ער איז בטוח אז דער אייבערשטער מוז אים אויסהערן אדער מוסר דין על חבירו לשמים, ער זאגט איך גיי נישט צו דין תורה, דער אייבערשטער וועט שוין קעיר נעמען, ווער ביסטו אז דו זאלסט קענען זאגן אז פון הימל וועט מען זיך אננעמען פאר דיר, איז און די ראשונים זאגן אז דאס איז דווקא א מקום וואס ס'איז דא א בית דין, אז ס'איז דא א בית דין, האסט א דין תורה מיט א חבר, גיי צו דין תורה, גיי באקס דיך אויס אין דין תורה, אז ס'איז נישטא קיין דין, אז ס'איז נישטא קיין בית דין קען א מענטש טאקע זאגן איך קען גארנישט טון איך געב עס אין די האנט פונעם אייבערשטן. על כל פנים האט מען דא, זעט מען אז עיון תפילה איז נישט קיין מעלה, ענטפערט די גמרא די תירוץ האט מען שוין געהאט אויבן, איז לא קשיא הא דמעיין בה הא דלא מעיין בה, ווען א מענטש האלט אז ס'קומט זיך אים, קומט זיך אים גארנישט, ווען א מענטש איז מתפלל און פארלאזט זיך אויפן אייבערשטן דעמאלטס באקומט ער פון אלעם גוטן, והיכי עביד וואס זאל א מענטש טון, דמפיש ברחמי, זאל פארמערן אין בעטן רחמנות, אבער נישט בנוסח אז ווייל איך האב געדאווענט קומט זיך מיר, נאר ווייל. כ'בין אנגעוויזן אין די בקשות און די חסדים פונעם אייבערשטן. זאגט די גמרא ווייטער והמאריך על שלחנו, וואס די מעלה פון מאריך על שלחנו האבן מיר פריער געברענגט פון רש י, אז דילמא אתי עניא ויהיב ליה אז ס'וועט קומען א ארעם מאן און ער וועט אים געבן דכתיב שטייט א פסוק המזבח עץ שלש אמות גבוה, מ'רעדט דארט פון לעתיד לבוא און די פסוק רעדט בעצם פונעם שלחן און ער רופט עס אן מזבח, זאגט ער אז אז די שלחן לעתיד לבוא גייט זיין. הויעך דריי אמות וכתיב, און די פסוק פירט אויס וידבר אלי זה השלחן אשר לפני ה'. איז פשט איז די מזבח וואס כ'האב יעצט גערעדט, בעצם רעד איך פון די שלחן, איז פתח במזבח וסיים בשלחן, ווען ער הייבט אן רופט ער עס מזבח, ווען ער ענדיגט רופט ער עס שלחן, ווייל פשט אין פסוק איז המזבח מיינט ער די שלחן וואס איז קעגן די מזבח, אבער למעשה פון די משמעות הפסוק זעט אויס ווי ער וויל רופן דעם שלחן מזבח, אויף דעם איז דער תירוץ, רבי יוחנן ורבי אלעזר דאמרי תרווייהו כל זמן שבית המקדש קיים איז מזבח מכפר על ישראל. ווילאנג די בית המקדש איז געשטאנען האט מען געהאט קרבנות, א איד האט געברענגט א קרבן איז לא לן אדם בעבירות, ס'דאך אנבעליוועבל, גאנץ כלל ישראל איז יעדע נאכט געגאנגען שלאפן ריין, ריין, ריין ווי מוצאי יום כיפור. איז ועכשיו, יעצט וואס טוט מען? מען האט נישט קיין בית המקדש, איז שלחנו של אדם מכפר עליו, איז די שלחן פון א מענטש, דאס מיינט די צדקה פון א מענטש, א מענטש נעמט אראפ פון זיין ביסן און ער געבט פאר א צווייטן איד, דאס איז מכפר, והמאריך בבית הכסא מעליותא הוא, פרעגט די גמרא, איז עס דען א מעלה והתניא מיר האבן געלערנט עשרה דברים מביאין את האדם לידי תחתוניות, זעט אויס אז מען רעדט פון העמעראוידס, איז וואס זענען די צען זאכן האוכל עלי קנים?

א מענטש ווישט זיך מיט סיד אדער בחרסית מיט חרס שטיינדלעך והמקנח בצרור שקנח בו חבירו, דאס איז דא א פראבלעם פון דזשערמס זעהט דא אויס אז ער נוצט יענעמס צרור ויש אומרים אף התולה עצמו בבית הכסא יותר מדי אז א מענטש הענגט זיך ער זיצט איינגעבויגן אויף ברכיים און ער דרוקט זיך זייער שטארק איז לכאורה זעהט מען דאך אז איינער וואס איז מאריך בבית הכסא איז נישט קיין מעלה ענפערט די גמרא לא קשיא הא דמאריך ותלי הא דמאריך ולא תלי עס ווענדט זיך אז א מענטש זיצט און איז נאטירליך איז עס א מעלה. א מענטש דרוקט זיך און ער טרייט מיט געוואלד, און מיט געוואלד איז קיינמאל נישט גוט צו גיין. כי הא דאמרה ליה ההיא מטרוניתא לרבי יהודה ברבי אלעאי, עס איז געווען א מטרוניתא א הערין וואס האט געטראפן רבי יהודה ברבי אלעאי, האט זי אים געזאגט פניך דומה למגדלי חזירים, דיין פנים שיינט און גלאנצט ווי א מענטש וואס. איז מגדל חזירים ולמלוי בריבית, און ווי די ווארט איז, די מענטשן האבן זייער א גרינג, זיי האבן א פעסיוו אינקאם, ס'איז ווייניג טרחה, די מלוה בריבית ער דארף גארנישט טון, ס'איז ווייניג טרחה און ס'איז אסאך ריווח, דו אויך, דיין פנים שיינט און גלאנצט ווי א מענטש וואס האט עס גרינג, אמר לה הימנותא איך שווער אז לדידי תרווייהו אסירן, א מלוה בריבית איז דאך א איסור דאורייתא און ס'איז דא א משנה בבא קמא אז. א איד טאר נישט מגדל זיין קיין חזירים איז ביידע טאר איך נישט אלא עשרים וארבעה בית הכסא איכא מאושפיזאי לבי מדרשא ס'איז דא פֿיר און צוואַנציק בית הכסא'ס פון מיין גאסט הויז ביזן בית המדרש דכי אזילנא ווען איך גיי אין שול בדיקנא נפשאי בכולהו בין איך מיך בודק אין די אלע און א מענטש איז זהר אין נקיות ברענגט עס א ריינקייט ס'ברענגט א קדושה וועגן דעם שיינט מיין פנים איז כ'האב מיך פארגעקוקט היינט צופרי די גמרא האב איך מיך ממש דערמאנט כ'האב געהאט נעכטן כ'בין געגאנגען באזוכן מיין זיידן. אַ איד אַן אַכט און נײַנציק יאָר איז שוין אַזוי אַ ביסל דאָס אָבער ווען מע האָט געזונגען און דאָס איז ער ווי מע זאָגט צוריקגעקומען און ער האָט זיך גענומען רעדן זכרונות מע האָט געזונגען די סאַטמאַר שלום עליכם נישט קיין סאַטמאַר איד זיך גענומען פֿאַרציילן אַז ער איך בין געווען ביים סאַטמאַר רבין מיר זענען געווען פֿרײַטיק צונאַכטס און ער איז אַרײַנגעקומען פֿרײַטיק צונאַכטס און זײַן פּנים האָט געלויכטן ער האָט אויסגעזען ווי אַ קינד מע האָט געזען די קדושה פֿון אַ קינד אַזוי רעדט אַ אַכט און נײַנציק יעריגער איד וואָס איז נישט קיין סאַטמאַר איד און מע ווייסט דאך אז דער רבי האט דאך געהאט די מורא'דיגע זהירות און נקיות, און אז א איד פירט זיך בנקיות ובזהירות ברענגט עס א קדושה א לעכטיגקייט אויפן פנים, און ביז דא איז דער היינטיגער שיעור, סייעתא דשמיא.